ביז יעצט איז די גאנצע מעשה גוט זיך געטוהן פון די אידן קומען קיין מצרים וועגן בעיקר געקומען צו יוסף יא דער טאטע האט געטראפן יוסף די ברידער האבן געטראפן יוסף יוסף האט זיי געטראפן די טאטע דאס איז די מעשה וואס איז געווען ביז יעצט יעצט דארף מען געדענקען אז ס'איז דא נאך א שפילער אין די מעשה ס'איז אוודאי אין ספר שמות גייט ער ווערן די עיקר שפילער אבער עס איז באמת געווען די מלך פון מצרים פרעה מ'דארף זיך דילן מיט אים אונז האבן שוין געזעהן אביסל אנהייב פריערדיגע פרק אז יוסף האט געהאט א פלאן וויאזוי צו דילן מיט אים ער זאל מאכן די שבטים זאלן גיין וואוינען אין גושן ווייל תועבת מצרים כל רעה צאן, און מיר גייען זען ווייטער נאך זאכן וואס האבן צו טון מיט מצרים אליינס, ס'האט אפילו כמעט נישט צו טון מיט די אידן אין מצרים נאר ענינים פון יוסף און פרעה. קומט יוסף און ער ברענגט זיינע ברידער פאר פרעה און זיי זאגן לגור בארץ באנו, און פרעה זאגט אז אין הכי נמי און קענען וואוינען אין גושן אויב מען האבן איינער וואס איז גוט זאל קענען וואוינען אפילו אין און זאלן זיין שרי מקנה על אשר לי שוין מען האט גע'פועל'ט מען גייט וואוינען אין גושן אויסגעפירט די די זאך יעצט נאך א זאך קומט יעקב צו פרעה אינטערעסאנטע מעמד יעקב איז געקומען פריער צו יוסף יעצט איז דא א מעמד ביאת יעקב אל פרעה, יוסף ברענגט זיין טאטע און ער שטעלט אים פאר, ויעמידהו לפני פרעה, ער שטעלט פאר ער אינטראדוסט פרעה צו יעקב, מ'דארף טראכטן פון דעם, יא וואס איז פרעה? פרעה איז א מלך, און נישט סתם, מצרים איז געווען די גרעסטע מלכות פון יענע צייט, און ווער איז יעקב? יעקב איז טאקע יעקב אבינו, אבער פרעה פאר פרעה איז ער א טאטע, די אלטע טאטע פון יוסף, האט ער טאקע א משפחה, האט א שטיקל מצב, האט א שטיקל עולם, אבער נישט די זעלבע לעוול, און זיי רעדן כמעט די זעלבע לעוול. מ'דארף טראכטן וועגן דעם, און פרעה פרעגט פאר יוסף ווי אלט ער איז, קודם כל ויברך יעקב את פרעה, ער געבט אים א ברכה, עס מיינט אפשר ער זאגט שלום עליכם, אדער ער געבט אים ממש א ברכה ווי אנדערע לערנען, פרעגט אים ווי אלט ער איז געווען, און די יעקב קאמפלעינט יא, די חכמים זענען מבקר יעקב, קריטיקירן יעקב פאר דאס טון, אבער ער זאגט, מ'זעט דא אביסל וואס יעקב האט געטראכט, א גאנצע צייט טראכט ער ער גייט שטארבן און קוים האט ער געהאט א שווערן לעבן. און שוין, יעקב בענטשט פרעה נאכאמאל ויצא מלפני פרעה, בפשטות ויברך מיינט אז מ'האט געזאגט שלום עליכם, ס'איז א ברכה אבער קען זיין ס'איז דא אין דעם נאך. און יעצט דארף מען רעדן וועגן יוסף'ס איקאנאמיקס אביסל, אינטערעסאנט פארוואס ס'איז בכלל נוגע צו אונז, זעט אויס אז ס'איז וויכטיג, שפעטער גייען אונז זען די מעשה פון וישימו עליו שרי מסים, דאס הייסט ווי אזוי די איקאנאמיקס ווי אזוי מצרים איז אויסגעשטעלט צווישן פרעה מיט יוסף מיט די תבואה און די סדר איז א וויכטיגע זאך צו פארשטיין וואס געשעהט דא? און אפשר סתם באופן כללי דארף מען וויסן וויאזוי ארבעט מצרים פארוואס ס'ארבעט אזוי. איז יוסף האט געצאלט געלייגט אחיו בארץ רעמסס, אינטערעסאנט אז ס'הייסט דא ארץ רעמסס, שפעטער גייען מיר זעהן אז רעמסס ויבן ערי מסכנות את פיתום ואת רעמסס איז שוין געווען א שטאט, זיי האבן צוגעבויט דארף טראכטן ס'איז א סתירה אבער על כל פנים מ'טראכט שוין פון דעם. און יוסף האט האט אויסגעהאלטן זיין משפחה און אויך אויסגעהאלטן גאנץ מצרים און דא איז דא א מעשה וואס אויב איינער וויל וויסן א זאך וואס איז געווען מצרים אנדערש פון זייער אנדערש פון כנען זייער אנדערש פון די וועלט וויאזוי אונז טראכטן ווי זיי האבן היינט למשל אין מצרים לפחות נאך יוסף יא האט א יעדער איינער געארבעט פאר פרעה. יעדער איינער ס'הייסט יעדער איינער געארבעט פאר פרעה, קלאמפערשט האט עס געהייסן אז מען צאלט טעקס אבער ס'איז נישט מער ווי טעקס און באמת אמת עבדים פאר דעם באמת הייסט מצרים בית עבדים יעדער איינער אין מצרים איז געווען א עבד די גאנצע עולם האט געצאלט פאר פרעה און פרעה האט געקענט באשטיין אז פיר פיפטלעך זאלסטו האלטן פאר זיך און וויאזוי איז דאס געווארן אונז זעהן אז די מעשה איז געשעהן פון יוסף יוסף איז געווען דער רעב און ס'איז נישט געווען די עולם האט נישט געהאט צו עסן קודם האט מען זיך געצאלט געלט אויסגעגאנגען די גאנצע געלט שפעטער האט מען געצאלט געגעבן די בהמות, אויסגעגאנגען די בהמות, דריטן יאר, עס שטייט בשנה השנית, אבער בעצם לכאורה האלט מען שוין דריי יאר, דריטע יאר איז אויסגעגאנגען די בהמות, נישט געבליבן גארנישט, וואס האט מען געגעבן? ווייסט וואס, ווייסט וואס, געבן זיך, ענק קענען זיך אליינס פארקויפן מיט ענקערע קרקע, מיט ענקערע שטח פאר פרעה, און אלעס גייט בלייבן ענקערס טאקע. יעצט איין אינטערעסאנטע זאך, וואס אויך האט האבן אונז פון דעם א ריווח איז, אז די כהנים כהנים מיינט די כהני פרעה די פריסטס פון די עבודה זרה פון מצרים האבן נישט געהאט די פראבלעם פארוואס ווייל חוק לכהנים מאת פרעה זיי האבן געארבעט אפיציעל פאר די מלוכה ממילא האבן זיי נישט קיינמאל געדארפט פארקויפן פאר יוסף ווייל זיי האבן אלעמאל באקומען אליינס שטח פון צו עסן פון די פון די פרעה זיי האבן נישט געדארפט פרעה האט געצאלט פאר זיי כאילו האבן נישט געדארפט האבן די פראבלעם אבער יעדער איינער אנדערש ותהי הארץ לפרעה אלעס האט געבלאנגט פאר פרעה און מען האט געדארפט צאלן נאר א פיפטל צוואנציג פראצענט חמישית לפרעה וארבע ידות לכם ס'שטייט לזרע השדה, א חלק דארף מען זיך אליינס צוריק צופלאנצן און לאכלכם אלעס בקיצור פרעה לאזט ענק האבן פיר פיפטלעך פון ענקער זאכן למעשה אלעס איז פאר פרעה חוץ פון אדמת הכהנים און דא בעצם וואלט געדארפט ענדיגען די פרשה און די פרק ענדיגט זיך אויך נישט דא אבער אביסל שפעטער הייבן זיך אן פרשת וישב ישראל בארץ גושן, אין פרשת ויחי, דער רשב"ם זאגט שוין אז פארוואס האט מען דא געסטאפט, האט מען נישט געסטאפט דא, ווייל מען האט נישט געוואלט ענדיגען מיט דאס אז ותהי הארץ לפרעה, אנגעהויבן, האט מען ממשיך געווען וישב ישראל בארץ גושן, און די נעקסטע פרשה הייבט זיך אן דאס איז די התחלה פון ויחי אז יוסף האט געשוואוירן פאר זיין טאטע אז ער גייט אים ארויסנעמען פון מצרים און נישט באגראבן דארט, און אונז האבן אויך די פאקט אז די אידן האבן געוואוינט אין מצרים, זיבעצן יאר האט יעקב געלעבט אין מצרים.